אמר רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געזאגט, יש חופה לפסולות אין דעם דין, צו חופה ביי פסולות זאל טוהן פסל'ען, באנו למחלוקת רב מאיר ורב אלעזר ורב שמעון, די זעלבע מחלוקת וואס איז דא אין די משנה, וואס רב מאיר זאגט אז מיט קידושין ווערט זי שוין גע'פסל'ט, אזוי איז דאך געשטאנען אין דער משנה אז א אלמנה לכהן גדול וואס מ'האט מקדש געווען ווייל א משתמרת לביאה פסולה איז זי שוין גע'פסל'ט אפילו לא בא עליה, און לויט רב אלעזר ורב שמעון ווערן זיי נישט גע'פסל'ט, אין די זעלבע מחלוקת קריגן זיי דאך ביים חופה אויך לרב מאיר דאמר קידושין פסלי, רב מאיר זאגט אז קידושין אליין אן ביאה טוט פסל'ען, חופה נמי פסלה, חופה אן קידושין טוט אויך פסל'ען, חופה האט דעם זעלבן כח לערנט ער ווי קידושין, אז קידושין אליין פסל'ט, פסל'ט חופה, לרב אלעזר ורב שמעון דאמרי וואס זיי זאגן קידושין לא פסלי, זיי זאגן אז א כהן גדול האט מקדש געווען אן אלמנה א בת כהן ווערט זי נישט גע'פסל'ט פון תרומה, חופה נמי לא פסלה, חופה טוט אויכעט נישט פסל'ן. פרעגט די גמרא, ממאי? פון וואנעט ווייסטו אז ר' מאיר מיט ר' אלעזר ור' שמעון וואס ס'קריגן זיך ביי קידושין קריגן זיך ביי חופה אויכעט? דילמא קען זיין. עד כאן לא קאמר רב מאיר התם, ווען זאגט דארט רב מאיר אז עס ווערט גע'פסל'ט אפילו בלא ביאה אלא בקידושין? ס'איז געווען קידושין דקני לה, קידושין איז דאך איר קונה שוין, דעריבער לערנט רב מאיר אז ס'ווערט פסול. אבל חופה דלא קנה לה, חופה רעדט זיך דאך אז ס'איז געווען אן קידושין, ר'האט נאך אין איר נישט קיין קנין, לא, וועט ר' מאיר אויך לערנען אז די חופה פסל'ט נישט? זעהט מען דא פון דער גמרא פון וועלכע חופה רעדט זיך אז ס'איז נישט געווען פריער קיין קידושין חופה אליין ווייל ס'דא אנדערע לערנען אז ס'איז פריער געווען קידושין און נאכער איז געווען חופה איז אבער ס'איז נישט געווען נאך קיין ביאה אבער דא זעהט מען דאך בפירוש אבל חופה דלא קנה לה לא, אי נמי און יעצט וועל איך זאגן עד כאן לא קאמרי רב אלעזר ורבי שמעון התם, ווען האבן זיי געזאגט אז ס'פסל'ט נישט קיין קידושין אלא בקידושין דלא קריבי לביאה, דאס איז נישט נאנט לביאה, נאך די קידושין ווארט מען דאך דארט מען גיט א זמן צוועלף חדשים, דעריבער לערנט רב אלעזר מיט רבי שמעון אז ס'טוט נישט פסל'ן, אבל חופה דקריבה לביאה, חופה וואס איז נאנט לביאה, הכי נמי דפסלה, קען טאקע זיין, וועט ר' אלעזר און ר' שמעון לערנען אז חופה טוט פסל'ען, און ממילא איז דאס וואס רמא בר חמא זאגט אז אין דעם איז די מחלוקת פון ר' מאיר מיט די רבנן, נא, איך קען לערנען ר' מאיר וואס ער האלט קידושין פסל'ט קען האלטן חופה פסל'ט נישט, און ר' אלעזר און ר' שמעון וואס זיי לערנען אז קידושין פסל'ט נישט, אבער חופה קענען זיי לערנען עס פסל'ט. אלא אי איכא למימר בפלוגתא דהני תנאי, איך קען זאגן די תנאים וואס מיר גייען דא זאגן, זיי קריגן זיך צו יש חופה לפסולות צו נישט, דתניא מיר האבן געלערנט נישאו זו וזו, זיי האבן חתונה געהאט צו א כהן די און דיע, וואס מיינט מיט דיע, ווער איז די דיע און ווער איז די דיע, כשרות די כשר'ע ופסולות די פסול'ע,

צי די חופה איז געוועזן ביי פסולות, איז שטענדיג דער דין אז אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. נכנסו, אז דא שטייט דאס ווארט נכנסו, שטייט מער ווייטער, אין דעם אנדערן פאל שטייט או אדער שנכנסו לחופה. מכלל, ווייזט דאך אויס דנישאו, אז דער ערשטער פאל נישאו מיינט מען נישאו ממש מיט בעילה, ווי קאן אזוי א זיין? אויב א ביאה בפסולה איז דאך א זיכערע זאך אז עס ווערט א אויב זי איז א בת כהן האט זי דעם דין פון זונה, זי קאן נישט עסן מער קיין תרומה. אלא לאו דארף איך לערנען פשט אז דא רעדט מען נישט קיין צוויי פאלן, נאר דא איז איין פאל, אז די טייטש איז אזוי נישאו זו וזו כשרות ופסולות, נישט או, נאר ווי אזוי איז געוועזן די נישאו אז שנכנסו לחופה ולא נבעלו, איז דעמאלט די דין, כאטש ס'איז געוועזן ביאה פסולה וקתני שטייט דארטן, חופה פסולה געוועזן וקתני שטייט דארטן, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה, פארוואס די חופה טוט נישט פסל'ען? ווייטער שטייט דארט רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, רבי ישמעאל דער זון פון רבי יוחנן בן ברוקה זאגט, כל שביאתה מאכילתה, דעמאלט וואס די ביאה איז איר מאכיל, דאס הייסט ס'איז ביאה כשרה, חופתה מאכילתה, איז די חופה איז איר אויך מאכיל, וכל שאין ביאתה מאכילתה, אז די ביאה איז נישט מאכיל, אין חופתה מאכילתה איז די חופה נישט מאכיל, אויב זי איז א בת ישראל וועט די חופה פסולה איר נישט מאכיל זיין. זעסט דאך פון דעם אן אז רבי ישמעאל טוט צוגלייכן חופה צו ביאה, ווייסט דו ער רעדט מיט דעם דין וועגן מאכיל זיין, אז אויב זי איז געווען א בת ישראל, נאר אויב איך זעה דא אז ער גלייכט צו איינס צו דעם אנדערן, איז דער זעלבע דין לגבי פסל'ן אויכעט, אז ווי אין דעם פאל וואס מיר זאגן א בת כהן שנבעלה ביאת פסולה ווערט זי געפסל'ט פון תרומה, איז די זעלבע זאך פון חופה אויכעט, זע איך דאך אז דא איז דא א מחלוקת צו חופה פסולה טוט פסל'ען צו נישט, זאגט די גמרא ממאי, ווער הייסט דיר אזוי א לערנען אז דער טעם פון רבי ישמעאל'ן איז ווייל ער לערנט חופה פסולה טוט פסל'ען, דילמא קען זיין רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה כרבי מאיר סבירא ליה, ער האלט ווי רבי מאיר דאמר וואס ער זאגט קידושין לא אכלה, פארוואס עסט זי נישט? נישט זי עסט נישט מכח די חופה, נאר זי עסט נישט מכח די קידושין וואס איז געווען פריער, ווייל די קידושין טוט פסל'ן. זאגט די גמרא אויב אזוי, הא כל שאין ביאתו מאכילתה, אין חופתו מאכילתה, פארוואס שטייט דארט דאס לשון אז אויב די ביאה נישט מאכיל איז די חופה נישט מאכיל, סדארף שטיין אנדערש, כל שאין ביאתו מאכילתה אין כספו מאכילתה מיבעי ליה, דארף שטיין אין כספו מאכילתה, ווייל דו ווילסט דאך זאגן אז וועלכע זאך טוט אויף די קידושין, זאגט די גמרא פון דעם איז נישט קיין ראיה, דילמא קען זיין איידי דאמר תנא קמא חופה, ווייל די תנא קמא דערמאנט חופה, אמר איהו נמי חופה, דערמאנט רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אויכעט חופה, אבער זיין טעם איז ווייל קידושין, צוליב די קידושין טוט זי נישט עסן. רשע. אמר ר' עמרם, האט ר' עמרם געזאגט, הא מילתא אמר לן ר' ששת, דיע זאך האט אונז געזאגט ר' ששת, ואנהרינהו לעיינין, ער האט געמאכט ליכטיג די אויגן ממתניתין, פון א משנה, דעם דין וואס ער האט געזאגט, האט ער געברענגט א ראיה פון א משנה. א משנה אין מסכת סוטה, וועלכע זאך האט ער געזאגט? יש חופה לפסולות, אז ביי פסולות איז די חופה טוט אויף וואס חופה טוט אויף. ותנא תונא, דער תנא פון דער משנה האט אויך אזוי געלערנט. אין דער תורה שטייט דאך אין פרשת נשא אז איינער איז חושד זיין פרוי, איז דא א דין ער דארף פארווארענען, דאס רופט זיך אן קינוי פאר צוויי מענטשן, זאל נישט זיין אויף א באהאלטן ארט מיט דעם און דעם מענטש, דארף זיין צוויי עדות אז ער האט איר געווארנט, נאכער אז ס'איז דא צוויי עדות סתירה, צוויי עדות וואס זיי זאגן אז זי איז יא געווען מיט יענעם אויף א באהאלטן ארט, כאטש ס'איז נישט דא קיין באווייז אז זי איז טמא געווארן, נאר זי באקומט שוין דעם דין פון סוטה, זי איז אסור צו דעם מאן, דעמאלט דארף איר בודק זיין די מים, אזוי איז דער דין. שטייט דארט אין דער תורה אז בשעת מען גיט איר צו טרינקען די מים המאררים, מ'טוט איר באשווערן אלה און שבועה, זאגט זי אמן, אמן. ווערט דארט דערמאנט צוויי מאל אמן, אמן שלא סטיתי ארוסה, אז זי זאגט אמן אז זי האט נישט מזנה געווען ווען זי איז געווען אן ארוסה און נשואה, אדער ווען זי איז א נשואה שומרת יבם, אדער ווען זי איז א שומרת יבם טוט מען איר אנטרינקען. אדער א כנוסה. יעצט לערן איך פשט אין גמרא אז נישט מען מיינט אז מען טוט איר איין מאל באשווערן אויף אלע פיר צייטן, נאר ס'איז פיר באזונדערע זאכן, מען טוט און מען לאזט טרינקען די וואסער אן ארוסה, און א נשואה, און א שומרת יבם, אדער א כנוסה, יעדער איינע פון די וואס מען רעכנט דא אויס גיט מען אן צו טרינקען. האי ארוסה היכי דמי, וואס וואס רעדט מען דא ביי ארוסה? אילימא וועסטו וועלן זאגן דקני לה ער האט איר געווארנט כשהיא ארוסה ווען זי איז געווען אן ארוסה, ארוסה מיינט מען דאך נאך קידושין, פאר חופה פאר ביה א אשת איש איז זי שוין.

די פארלירן זיי די כתובה, פארוואס? ווייל זיי זענען דאך אליין שולדיג, דאס וואס איז געווארן גע'אסר'ט אויפן מאן, ווי איז דער דין אז זיי טרינקען נישט, אבער אויפן מאן ווערן זיי דאך גע'אסר'ט, פארלירן זיי די כתובה, ממילא קען איך דאך נישט זאגן אז ביי ארוסה זאל מען איר געבן צו טרינקען, די ארוסה קען מען פארשטיין נאך דעם דין פארוואס מען זאל איר באשווערן, פארוואס דער דין גייט אן פון סוטה ביי אן ארוסה, ווייל אין דעם מאמענט ווען מ'איז זיך מקדש ווערט זי שוין א אשת איש, שוין דא אלע סברות. יא, אבער וואס איז די טייטש ביי שומרת יבם? אז א שומרת יבם זי האט מזנה געווען, איז דאך עס נאר בעלה, דער ענין וואס וואס וואס מען טוט מען טוט איר ווי מען זאגט אנטרינקען, איז דאך דווקא אין אזאן אופן ווען מיט דער ביאה ווערט זי גע'אסר'ט אויף דעם מאן, ווי ווערט א שומרת יבם גע'אסר'ט אויפן מאן? איז רשי באווארנט עס אז די גמרא גייט ווי רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא לערנט אז יבמה לשוק איז אויב יבמה לשוק שזינתה איז אסור אויפן מאן, ווייל ער זאגט אז אין קידושין תופסין בחייבי לאוין האט יבמה לשוק דעם זעלבן דין ווי אשת איש. איז יעצט האלטן מיר ביי ארוסה, ווי אזוי רעדט זיך דא א וואס מען גיט איר צו טרינקען ס'איז ארוסה? אלא וועסטו וועלן זאגן דקני לה כשהיא ארוסה, ער האט איר געווארנט ווען זי געווען אן ארוסה, ואיסתתר און די סתירה איז אויך געווען ווען זי איז געווען אן ארוסה. איך קען דאך נישט זאגן אז די סתירה איז מבלט זי, וקמשקה לה און ער גיט איר צו טרינקען כשהיא נשואה, ווען זי איז א נשואה. אויב אזוי אז זי איז געווארן גע'אסר'ט אויפן מאן נאך די עדי סתירה, ווען איז זי געווארן גע'אסר'ט אויפן מאן? ווען זי איז נאך געוועזן אן ארוסה, ווי אזוי האט ער געמעגט איר דער מאן נעמען? דארף מען זאגן, כאטש זי איז געווען אסור אויף אים, האט ער איר געמאכט פאר א נשואה. פרעג איך, מי בדקי לה מיא, אין אזא פאל ווען די קינוי און די סתירה איז געווען ביי אירוסין, איז זי שוין געווארן גע'אסר'ט אויף דעם מאן, איז דען די וואסער בודק? והתניא מיר האבן געלערנט שטייט דארט אין פרשת סוטה דער מאן ונקה ס'וועט זיין ריין האיש מעוון בזמן שהאיש מנוקה מעוון אויב ער איז ריין פון זינד דאס הייסט אז נאכדעם ווי זי איז נסתרה וואס נאכדעם ווי די תורה האט אויף אים גע'אסר'ט איז לא בא עליו דעמאלט המים בודקין את אשתו די וואסער בודק אין האיש מנוקה מעוון אויב איז נישט ריין, אין המים בודקים את אשתו איז די וואסער נישט בודק, אלא מוז איך דאך טייטשן אזוי, ווי קען זיין די מציאות אז מען זאל ס'זאל זיין די קינוי און סתירה מן האירוסין, דארף איך טייטשן דקני לה כשהיא ארוסה, ער האט איר געווארנט ווען זי איז נאך געווען אן ארוסה, ואיסתתר, און די סתירה איז אויך געווען ווען זי איז געווען אן ארוסה.

דא איז געווען די חופה א כשר'ע צו א פסל'ע? א פסל'ע, ווייל ס'איז דאך שוין געווען א קינוי וסתירה ווען זי איז דאך געווען אן ארוסה. דאך זאגן מיר אז די חופה טוט אויף אז ס'זאל ווערן אנגערופן תחת אישך, תחת אישך. ושמע מינה איז דאך פון דעם א ראיה יש חופה לפסולות אז די חופה טוט עפעס אויף, ווייל אויב די חופה איז ביי פסולות זאל גארנישט ניט אויפגעטאן וואלט זי דאך צוריק נישט געווען קיין תחת אישך, איז פון דא א ראיה אז יש חופה לפסולות אז דאס וואס רב ששת האט אונז געזאגט און פון דער משנה האבן מיר א ראיה. אמר רבא האט רבא געזאגט ותסברא ווי פארשטייסטו דהא מתרצתא היא אז די ברייסע ווי מען זאגט איז א גלאטיגע ברייסע ס'איז נישט דא אויף דעם קיין קשיות אפילו ווי דו לערנסט איין איז אויך נישט גוט וכי אתא רב אחא בר חנינא מדרומא ווען רב אחא בר חנינא איז געקומען פון דרום אתא איז ער געקומען ואייתי מתניתא בידיה ער האט געברענגט א ברייסע שטייט אין פסוק מבלעדי אישך אויסער דיין מאן, אז דער דין סוטה גייט אן מי שקדמה שכיבת בעל לבועל, אז פריער געווען די ביאת בעל פאר דעם בועל, ולא אבער נישט שקדמה שכיבת בועל לבעל, און אויב דעמאלט גייט נישט אן דער דין, און אויב דו טוסט איינלערנען אז די קינוי און סתירה געוועזן בארוסה און נכנסה לחופה ולא בא עליה איז דאך פריער געוועזן ביאת בועל אויב אזוי איז דאך דא דאך נישטא דער דין איז דאך די סייווי די דא א קשיא אמר רמי בר חמא זאגט רמי בר חמא די קשיא איז נישט קיין קשיא משכחת לה דאס קען זיין כגון שבא עליה ארוסה בבית אביה, אז דער ארוס איז געקומען בבית אביה איידער ס'איז געוועזן די סתירה, א מנוקה מעון הייסט ער, כאטש כלה בלא ברכה איז אסורה איז אויך אסור צום מאן, אבער מ'רעדט דאך אלץ דעם דין סוטה איז ער דאך מנוקה מעון. ממילא איז פון דעם דא א ראיה אז יש חופה לפסולות, ווען איך זעה אז די קינוי און די סתירה איז געוועזן ווען זי איז געווען אן ארוסה און נאכהער איז געוועזן חופה, זאגן מיר אז די חופה מאכט איר פאר א נשואה, כאטש ס'איז דאך חופה פסולה ווייל ס'איז דאך נאך קינוי וסתירה, איז עס א ראיה יש חופה לפסולות. פרעגט די גמרא, דכוותה די זעלבע זאך גבי שומרת יבם, ביי שומרת יבם איז דאך אויך שווער די זעלבע קשיא, ווען האט מען איר געווארנט, ווען האט זי זיך באהאלטן נסתרה, ווען זי איז געוועזן א שומרת יבם,

אויב אויב איז דער אזוי יא בא עליה שומרת יבם קרית לה, דעמאלט הייסט זי נאך שומרת יבם, אשתו מעליא היא, מיט דעם איז זי שוין געווארן זיין ריכטיגע אישה, דאמר רב קנה לכל, רב האט געזאגט א ביאת שוגג, ביאת מזיד לשם זנות האט מען שוין קונה געווען לגבי אלע דינים, אפילו לגבי דעם דין פון להאכיל בתרומה, הייסט ס'איז דאך שוין מער נישט קיין שומרת יבם, אויף וואס ווארט זי ס'איז דאך שוין ס'איז דאך שוין ווי מ'זאגט נאר מייבם געווען. זאגט די גמרא כשמואל דאס גייט ווי שמואל דאמר וואס שמואל זאגט לא קנה אז אויב ביי די יבם איז געוועזן ביאת שוגג כמזיד, די האט ער נישט קונה געווען, אלא לדברים האמורים בפרשה, נאר לגבי די זאכן וואס שטייט אין פרשה, לגבי ירשנען, ער טוט שוין ירשנען מיט ביאת שוגג ביאת מזיד, לגבי דעם דין די צרה ווערט געפטר'ט, אבער תרומה קען זי נאך נישט עסן, ממילא איז דאורייתא איז דאך נאך שומרת יבם, זי ווארט אויף א ריכטיגע ביאה, ס'זאל איר מתיר זיין די זאכן. פרעגט די גמרא, מידי הוא טעמא אלא לרב, די גאנצע זאך, צו וועמען וויל איך פון דא א ראיה ברענגען אז די משנה האלט, די משנה דא אויפן סוטה האלט יש חופה לפסולות, צו וועמען וויל איך א ראיה ברענגען? צו רב, ווער האט געזאגט דעם דין פון יש חופה לפסולות? דאס האט דאך רב געזאגט, האמר רב קנה לכל, און רב לערנט דאך אז קנה לכל, און אויב איז דער קנה לכל קען איך דאך נישט גיין זאגן אז דא רעדט זיך שבא עליה יבם בבית חמיה, ווייל דעמאלט האט ער שוין איר אינגאנצן קונה געווען, איז עס דאך שוין מער נישט קיין שומרת יבם. ענטפערט די גמרא אזוי, מיר זענען געוואוינט כסדר צו לערנען אין גמרא, א מאמר איז א דין דרבנן, מאמר מדין תורה טוט גארנישט אין תורה, מאמר רופט זיך אן מדין תורה ווען דער ברודער איז געשטארבן אן קינדער, שטייט דאך אין דער תורה יבמה יבא עליה ביאה, און מאמר הייסט ער האט איר מקדש געווען די קידושין וואס מ'איז מקדש אזוי א אשה נישט קיין יבמה, איז מאמר האט מען געלערנט כסדר אז ס'איז מדרבנן, אבער די בית שמאי זיי לערנען אז מאמר מאכט א קנין מדין תורה, אבער וואס פאר א קנין? דעם ריכטיגן יבום מאכט נאך נישט דער מאמר דעם ריכטיגן קנין, מאמר מאכט נאר ווי מען זאגט ס'זאל זיין אירוסין, און ווי וועט זיין אז מען האט פריער געמאכט א מאמר לויטן בית שמאי? האט זי שוין דעם דין ווי יעדע ארוסה, ס'גייט אוועק די זיקה, ס'האט דעם דין ווי יעדע ארוסה, ווי דער דין ביי יעדע ארוסה, נאכדעם האט ער מקדש געווען אין חופה די נישואין, דארף זיין מדעת אויב ס'איז געווען בשוגג צו במזיד, איז גארנישט, אויב אזוי איז שוין דא פארענטפערט. ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך כגון דעבד בה מאמר, ער האט געמאכט אין איר א מאמר, און ווען איידער האט ער מייבם געווען און נאכדעם בא עליה, און אויב נאכדעם בא עליה וועלן מיר באלד זען אז בית שמאי דאס איז אליבא דבית שמאי דאמרי וואס זיי זאגן מאמר קונה קנין גמור אז דער מאמר מאכט מדין תורה א קנין אז עס ווערט אן ארוסה און דער מאמר טוט אפ אז עס גייט אוועק די זיקה פון יבם און יעצט דא אז ס'איז אוועקגעגאנגען די זיקה פון יבם, באקומט זי דעם דין ווי א אישה וואס מ'האט מקדש געווען, יעצט וועט ער איר נישט קונה זיין בביאת מזיד, נאר ס'מוז דווקא זיין מסירת חופה ווי ביי יעדן אישה. דעריבער ווערט זי אנגערופן שומרת יבם, אפילו נאך דער ביאה הייסט זי אויך שומרת יבם, ווייל ער. פאר דער ביאה איז דאך געווען א מאמר, האט דאך דער מאמר פון איר אוועק גענומען זיקת יבם, און זי האט באקומען דעם דין ווי יעדע פרוי, און יעדע פרוי ארוסה אויב בא עליה דער חתן בבית חמיו, ווערט זי דאך מיט דעם נישט. קנוי איז דא אויך האט דאך דער יבם איר נישט קונה געווען לויט די בית הלל קען מען דאס נישט זאגן ווייל לויט די בית הלל איז דאך מדין תורה טוט דאך דער מאמר גארנישט נישט אויף און אויב דער מאמר טוט נישט אויף מדין תורה איז זי וויבאלד ס'איז אפילו ביאת שוגג כמזיד איז א ביאה איז זי דאך שוין געווארן אויס שומרת יבם. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי יא היינו ארוסה אז עס רעדט זיך מען האט געמאכט א מאמר און דו זאגסט דער מאמר טוט אויף על כל פנים אראפצונעמען די זיקה און זי האט דעם דין ווי אשה דעלמא איז דאך עס די זעלבע זאך ווי ארוסה וואס דארף עס שטיין באזונדער פרעגט די גמרא וליטעמיך דיר וועל איך פרעגן נשואה און כנוסה וואס איז טייטש נשואה ער האט איר גענומען כנוסה די טייטש ער האט איר מייבם געווען פון ברודער לאו חדא מילתא איז דען דאס נישט איין זאך אלא פארוואס טוט ער לערנען צוויי באזונדערע זאכן, נשואה דידיה, נשואה מיינט מען דידיה, זיין פרוי ס'איז נישט געווען זיין יבמה, און כנוסה מיינט מען דחבריה אז ס'איז געווען פון זיין ברודער. אויב אזוי הכא נמי, דו פרעגסט אז ס'איז איין זאך, ארוסה מיינט מען דידיה, ושומרת יבם דחבריה, ס'האט טאקע דעם זעלבן דין אבער צוויי פאלן. אט דער פשט געפעלט ניט רשי. מיר האבן דאך יעצט געלערנט די פשט אז די גאנצע שוועריקייט פון שומרת יבם איז נאר געוועזן וועגן דעם ממה נפשך, אויב ער איז געקומען אויף איר האט ער זי דאך שוין קונה געווען, איז זי שוין געווארן זיין ווייב, איז אויס שומרת יבם.

ווייל די שכיבה פון דעם בעל דער געשטארבענעם, דאס הייסט אז שקדמה שכיבת בעל לשכיבת בועל, נישט אויף דעם פרעגט די גמרא שומרת יבם שבא עליה יבם בבית חמיה כדי ס'זאל זיין פריער ביאת בעל, ווייל ביאת בעל איז נישט דער יבם נאר ביאת בעל איז דער פריערדיגער. די קשיא איז אזוי געווען, לאמיר זעהן עמוד א' די גמרא, די גמרא פרעגט דכוותה גבי שומרת יבם, ביי שומרת יבם, ווי אזוי וועסטו איינלערנען, ביי שומרת יבם איז דאך אויך שווער, ס'איז דאך ווי אזוי זאל זי טרינקען, מיר האבן דאך פריער געלערנט אז ארוסה ושומרת יבם, לא שותות ולא נוטלות כתובה, פארוואס לא שותות, ווייל עס דארף זיין תחת אישך, און שומרת יבם איז נאכנישט תחת אישך, וואס זשע וועסטו זאגן ס'איז געווען תחת אישך שבא עליה יבם בבית חמיה, אויב אזוי איז דאך שוין געווארן אויס שומרת יבם, נאכער ענטפערט די גמרא אז איז הכא במאי עסקינן יא איי וועל מיר זאגן ס'איז געוועזן חופה, נאר חופה ביי יבמה איז דאך אינגאנצן נישט פארהאנען, טוט די גמרא יעצט אויף אז דאס גייט ווי די בית שמאי וואס די בית שמאי זאגן אז מען מאכט א מאמר גייט אוועק זיקת יבום און זי באקומט דעם דין ווי א ארוסה ווי ימדין דעמאלט טוט שוין אויף מאמר. תוספות לערנט ווי דער ערשטע פשט און רש"י זאגט דער עיקר דער צווייטע פשט. ר' פפא אמר, ר' פפא זאגט. איך קען פון דא נישט קיין ראיה ברענגען אז יש חופה לפסולות, איך דארף נישט איינלערנען ווי דו האסט פריער געזאגט אז קינא לה ונסתרה כשהיא ארוסה און נאכער וואס איז געוועזן חופה. נאר ער זאגט האי תנא הוא דער תנא דאס גייט ווי דער תנא דתניא מיר האבן געלערנט אין מקנין לה לארוסה מען טוט נישט ווארענען אן ארוסה להשקותה איר אנצוטרינקען כשהיא ארוסה פארוואס ווייל ס'איז נישט תחת אישך אבל מקנין אותה להשקותה כשהיא נשואה. רש"י זאגט די צווייטן לשון וואס דאס זאגט רש"י דער עיקר אז אין אמת'ן רעדט זיך די קינוי און די סתירה איז געוועזן ווען זי איז געוועזן אן ארוסה

ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן בר יצחק זאגט, דו קאנסט נישט פון דא א ראיה ברענגען יש חופה לפסולות על ידי גלגול, דא רעדט זיך אז אין אמת'ן רעדט זיך אינגאנצן נישט געווען נישט קיין קינוי און נישט קיין סתירה ווען זי איז געווען אן ארוסה, נישט ווי דו האסט פריער געלערנט או או קתני, אדער ארוסה איז מען משקה אדער א נשואה איז מען משקה, ניין, ס'רעדט זיך אלץ קינוי. אז די קינוי און סתירה געוועזן ווען זי איז געווען, יעצט דא ווען זי איז א נשואה איז עס געוועזן. נו איז ער מגלגל א שבועה אויף די אלע צייטן וואס זי איז געווען תחתיו, פון דער צייט משנתארסה, און ס'איז בודק די וואסער, און דעם דין פון גלגול שבועה לערנען מיר פון דא אפ. ס'איז דא א דין אין נשבעין על הקרקעות, מען קען נישט מחייב זיין קיין שבועה אויף קרקעות, אבער אויף מטלטלין איז מען מחייב, און ווי ער זיין ער איז מחויב צו אים שוין א שבועה אויף מטלטלין, ווייל ער איז שוין מחויב א שבועה, קען ער שוין אים מגלגל זיין א שבועה אויכעט אויף קרקעות, כאטש אזוי אויף קרקעות אליין טוט מען ניט שווערן, על ידי גלגול קומט נישט שווערט מען יא. רשי. ברוך השם, מסכת יבמות, דף נ ח, עמוד ב', די שורה הייבט זיך אן, נחמן בר יצחק. שלח רב חנינא משמיה דרב יוחנן, רב חנינא האט געשיקט אין נאמען פון רב יוחנן, העושה מאמר ביבמתו, איינער האט געמאכט א מאמר אין זיין יבמה, ויש לו אח, און ס'איז דא נאך א ברודער, אפילו הוא כהן והיא כהנת, ער איז א כהן און זי איז אויך א בת כהן, פסלה מן התרומה, קאן זי נישט עסן קיין תרומה ביז וואנען מען טוט איר מייבם זיין. ווען ס'איז נישט דא קיין מאמר, אז זי איז דאך א בת כהן, וואלט זי געקאנט עסן תרומה, וואלט זיך ביי דעם טאטן. אבער דא ה קאן זי נישט צוליב'ן מאמר קאן זי נישט עסן קיין תרומה, וואס האט ער איי ער איז א כהן זי איז א כהן, נאר די זאך איז אזוי אז איינער מאכט א מאמר קאן דאך שוין דער צווייטער ברודער איר נישט מייבם זיין, אזוי איז דאך די דין, רופט זיך עס אן אבער מצד דין תורה מצד דין תורה קען דאך דער מייבם זיין און דער אנדערער מייבם זיין, איז דאך מדין תורה אזוי ווי זי איז משתמרת אז דער בעל מאמר זאל איר מייבם זיין, איז דאך אויך משתמרת צו דעם אנדערן ברודער אז ער זאל איר מייבם זיין, מדין תורה איז דאך מדין תורה איז דאך משתמרת אויף יעדנס ביאה, ממילא מדין תורה איז ווי מען זאגט דעם צווייטנס ביאה אויך, אבער מדרבנן איז דאך דעם צווייטנס ביאה א ביאה פסולה. רופט זיך דאס אן משתמרת לביאה פסולה מדרבנן, ווייל מדין תורה דער מאמר גארניט נישט, און ממילא ווארט זי אויף דעם יבם וואס האט געמאכט א מאמר און אויף דעם אנדערן ווארט זי אויך, עס האט זיך גארנישט נישט אפגעטון דער מאמר, אבער מדרבנן קען דאך איר דער צווייטער נישט נעמען, איז זי משתמרת לביאה פסולה מדרבנן. לכתחילה, אבער אז ס'וויל קאן דער צווייטער, אז ער וויל נישט נעמט איר דער צווייטער, יא יא, קען זיין אז דעם מאמר האט געמאכט דער צווייטער, דער דין אז דער ערשטער זאל נעמען, דאס איז מצוה מן המובחר, האמיר געלערנט דאך אין דער משנה אז דער ערשטער זאגט ער וויל נישט גייט מען גלייך צום צווייטן מען צווינגט נישט, פרעגט די גמרא, למאן, לויט וועמען גייט די משנה, דער דין וואס רב חנינא האט געזאגט, אילימא וועסטו וועלן זאגן לרב מאיר, רב מאיר האט ביי אונז אין דער משנה געזאגט אז דער כהן גדול איז מקדש אן אלמנה אפילו לא בא עליה, איז אויב זי איז געווען א בת כהן האט ער איר שוין גע'פסל'ט מיט די קידושין פון די תרומה, זאגסטו דא אויכעט אז זי ווערט גע פארוואס האט ער דארט גע'פסל'ט? ווייל משתמרת לביאה פסולה, און דא הייסט עס אויכעט משתמרת לביאה פסולה, אימר דאמר רב מאיר ווען האט ר' מאיר געזאגט זיין דין א משתמרת לביאה פסולה לא אכלה, האט ער נאר געזאגט דאורייתא א ביאה וואס איז פסול מדין תורה דארט רעדט זיך ביי אלמנה וואס איז געווארן מקודש צום כהן גדול, אבער דרבנן דא פארוואס קען דער ברודער נישט מייבם זיין ווייל יענער האט געמאכט א מאמר דער דאָס האָט דאָך נאָר אַ דרבנןדיקער דין, מדין תורה האָט זיך דער מאמר גאָרנישט ניט אָפּגעטאָן, מי אמר, האָט דען רב מאיר געזאָגט, אַ משתמרת לביאה פּסולה, מדרבנן קאָן זי נישט עסן קיין תרומה? ואלא וועסטו וועלן זאָגן, לרב אלעזר ורב שמעון, אַז די מימרא גייט לויט רב אלעזר און רב שמעון, השתא משתמרת לביאה פּסולה דאורייתא, דאָרטן אַלמנה וואָס איז געוואָרן מקודש צו אַ כהן גדול, זי ווארט אויף ביאה פסולה דאורייתא, דאך זאגן זיי אכלה, אז די קידושין טוט איר נישט פסל'ען דרבנן מיבעיא אויב ס'איז א ביאה פסולה דרבנן וואס זי איז משתמרת איז אוודאי און אוודאי פסל'ט נישט. ווער זאגט דען אז זיי האלטן אנדערש רב אלעזר ורב שמעון דא? איך זאג ממה נפשך, לויט קיינעם קען נישט זיין דער דין. אלא כי אתא רבין אמר, ווען רבין איז געקומען האט ער געזאגט, עשה בה מאמר ביבמתו, אז איינער האט געמאכט א מאמר אין די יבמה, דברי הכל אוכלת, האלטן אלע צו עסן תרומה, פארוואס אפילו זי משתמרת לביאה פסולה, אפילו לויט ר' מאיר'ן טוט דאך נאר פסל'ען משתמרת לביאה פסולה דאורייתא, ווי אלמנה לכהן גדול, דא דאך איז נאר ביאה פסולה דרבנן. יש לו אח חלל אז ס'דא איינער פון די ברידער וואס איז דער יבם א ברודער וואס ער איז א חלל, וואס דער חלל ער קען מייבם זיין, נאר אויב דער חלל איז איר מייבם ווערט זי דאך גע'פסל'ט פון תרומה, איז זי דאך שוין משתמרת לביאה פסולה דאורייתא פון דעם חלל, איז דעמאלט דברי הכל אינה אוכלת האלטן אלע זי עסט נישט אפילו זי איז א בת כהן אפילו דער כהן כשר האט געמאכט אין איר א מאמר אבער זי איז משתמרת לביאה פסולה פון וועמען? פון דעם חלל און אפילו רב אלעזר און רב שמעון וואס זיי האבן געזאגט ביי אונז אין דער משנה אלמנה לכהן גדול אז די קידושין טוען נישט פסל'ען איז דאך דא א חילוק דארטן נאר א כהן גדול איז מקדש אן אלמנה זאגן זיי ס'האט נישט געפסל'ט דער כהן גדול האט א כח ווען ער איז מקדש א פרוי וואס איז קשר צו אים אז ער זאל איר מאכיל זיין בתרומה, די זעלבע זאך א כהן הדיוט איז מקדש א גרושה, דעריבער לערנען דארט רב אלעזר און רב שמעון אז ס'טוט נישט פסל'ען, אבער דא אה, דער חלל, דער חלל קען דאך קיינמאל נישט מאכיל זיין קיין פרוי אין קיין תרומה, וועט רב אלעזר און רב שמעון אויך מודה זיין אז אויב ס'דא א ברודער א חלל אז זי קען נישט עסן תרומה. לא נחלקו, די מחלוקת איז אלא שנתן לה גט, ער האט איר געגעבן א גט, איז אזוי, מדין תורה האט דאך דער גט גארנישט ניט אויפגעטאן, ווייל מדין תורה איז אראפצונעמען די זיקה נאר חליצה. איז מדין תורה איז זי נאך משתמרת לביאתו, אבער די גט טוט דאך פסל'ען אז ער קען איר נישט מייבם זיין. רבי יוחנן אמר אוכלת, רבי יוחנן זאגט, זי איז דאך א בת כהן, קען זי עסן תרומה. ריש לקיש אמר ריש לקיש זאגט אינה אוכלת זי קאן נישט עסן קיין תרומה רבי יוחנן אמר אוכלת רבי יוחנן זאגט זי קאן עסן תרומה אפילו לרב מאיר דאמר אינה אוכלת אפילו רב מאיר וואס ער לערנט אז אויב ס'נאר געווען קידושין ס'נישט געווען קיין ביאה פסולה נאר מכח דעם דין משתמרת לביאה פסולה ווערט זי געפסלט הני מילי משתמרת לביאה פסולה דאורייתא דארט עס האנדלט זיך זי ווארט די אלמנה לכהן גדול וואס איז ביאה פסולה דאורייתא, דארט זאגט ער אז די קידושין גלייך טוען איר פסל'ען פון תרומה, אז אפילו זי איז א בת כהן קען זי נישט עסן קיין תרומה. אבל דרבנן, דא וואו די ביאה פסולה נאך דעם גט איז דאך נאר א דרבנן'דיגע דין, ווייל מדין תורה איז א גט ביי יבמה האט נישט קיין שום ארט, אכלה וועט רב מאיר אויך מודה זיין אז זי קען עסן. וריש לקיש אמר און ריש לקיש זאגט אינה אוכלת אין דעם פאל פון נתן גט עסט זי נישט אפילו לר' אלעזר ור' שמעון דאמרי אוכלת אפילו ר' אלעזר און ר' שמעון וואס זיי זאגן פריער דף נ"ו עמוד ב' אין די משנה אז א כהן גדול האט מקדש געווען א אלמנה צי א כהן הדיוט א גרושה זאגן מיר ער פסל'ט איר נישט פון תרומה זי קען עסן תרומה, בעסער געזאגט אז א בת ישראל ווי רש"י לערנט קען ער נאך מאכיל זיין בתרומה, הני מילי דיש לו להאכיל במקום אחר, דארטן איז עס א זאך, די קידושין קענען אמאל מאכיל זיין בתרומה, נאר דא דאך א גט האט מען געגעבן, אבל הכא כיוון דאין לו להאכיל במקום אחר לא, דורך א גט קען מען נישט עסן קיין תרומה דורך א גט. וכי תימא וועסטו וועלן זאגן יא, א גט קען אמאל מאכיל זיין, צוליב א גט קען אמאל א פרוי עסן תרומה, ווי אזוי א בת כהן האט חתונה געהאט צו א ישראל, און כל זמן ס'איז נישט דא קיין קינדער, און כל זמן זי איז אשת ישראל, קען זי נישט עסן קיין תרומה, מען גיט איר א גט, דאס רופט זיך אן חוזרת, אז זי גייט ושבה אל בית אביה און זי גייט צוריק, וכי תימא וועסטו וועלן זאגן, הכא נמי יש לו להאכילה בחוזרת, ער קען א געטוישט. חוזרת פסקה מיניה, חוזרת טוט אויף אז זי ווערט אפגעהאקט פון אים, וקרובה לבי נשא, און זי איז נאנט צו איר טאטן, זי עסט נישט צוליב אים, און ער איז נישט גורם זאל עסן צוליב זיין קרובישאפט, פארקערט, זי עסט ווייל ער האט איר דערווייטערט, ס'איז אוועקגעגאנגען פון אים די אישות. אבל הא, אגידא ביה, אבער דא הא, ווען מ'האט געגעבן א גט איז דאך צוגעבינדן, און ווען זי זקוק און זי איז צוגעגרייט צו א ביאה פסולה, קאָן זי נישט עסן קײן תּרומה. ס'איז גאָרנישט ניט גלײַך צו דאָרטן. ס'איז אַ דבֿר והיפּוכו. רשי. דער משנה פֿריִער, דף נ ו, עמוד ב', איז געווען א דין אז א כהן גדול איז מקדש אן אלמנה, אדער א כהן הדיוט איז מקדש א גרושה, ס'איז נאר געוועזן קידושין, לערנט רב מאיר לא יאכלו בתרומה, און רב אלעזר און רב שמעון זאגן ווייל עס איז נאר געווען קידושין נישט קיין ביאה איז זי נישט געווארן קיין חללה מעג זי עסן תרומה. יא יעצט נתארמלו או נתגרשו אז זי איז געווארן אן אלמנה אדער געווארן גע'גט פון דעם מאן וואס האט זי מקדש געווען קידושין וואס ס'איז ווי מען זאגט נישט קיין כשר'ע קידושין האלטן נישטא קיין מחלוקת. אז אויב מן הנישואין פסולות מן האירוסין כשרות האלטן אלע מן האירוסין כשרות. בעא מיניה רב חייא בר יוסף משמואל האט רב חייא בר יוסף געפרעגט א קשיא פון א שאלה פון שמואל כהן גדול שקידש את הקטנה א כהן גדול האט מקדש געווען א קטנה. קטנה, ס'ווערט אנגערופן אזוי, ביז צוועלף יאר מיט איין טאג איז א קטנה, פון צוועלף יאר מיט איין טאג ביז צוועלף יאר מיט זעקס חדשים איז זי נערה, און נאכער הייסט זי בוגרת. האט ער מקדש געווען די קטנה, ובגרה תחתיו, און זי איז געווארן נאך נאך די קידושין נאך בימי אירוסין איז זי געווארן א בוגרת און א כהן גדול, טאר נישט נעמען קיין בוגרת, עס שטייט בתולה מעמיו יקח, ווייטער דא אין גמרא אז א בוגרת איז אפ די בתולה, א טייל פון בתולה, פרעגט זיך דער מהו, צי דעמאלט ווען זי איז א בוגרת געווארן, צי מעג ער דעמאלט איר נעמען צי נישט? צי זאגן מיר בתר נישואין אזלינן, דאס וואס שטייט והוא בבתוליה יקח מיינט מען בשעת נישואין זאל זי זיין א בתולה, און דא או אז זי איז א בוגרת קען ער איר שוין נישט נעמען, אדער בתר אירוסין אזלינן, מיר קוקן בשעת אירוסין, און בשעת אירוסין איז זי דאך נישט געוועזן קיין בוגרת, איז גוט. אמר ליה. האט שמואל געענטפערט, תניתוה, האבן מיר דאס געלערנט אין א משנה, אז ביי די פסולות פון כהונה קוקט מען דער עיקר בתר נישואין, האבן מיר געלערנט אין דער משנה, נתארמלו או נתגרשו, אז זיי זענען געווארן אן אלמנות אדער גע'גט, פון פון אזעלכן וועלכע ער האט נישט געטארט מיט איר וואוינען, מן הנישואין, אז דאס איז שוין געווען נאך די נישואין, פסולות, זענען זיי פסול צו עסן תרומה, ווייל מיט די ביאה האט ער זי גע'פסל'ט, מן האירוסין כשרות, זעען מיר דאך פון דעם אויף אז ביי די דינים פון כהונה קוקן מיר בתר נישואין, ווייל אויב איך זאל זאגן איך קוק בתר אירוסין וואלט דאך געדארפן זיין דער זעלבער דין ווי אלמנה שנתארסה לכהן גדול אמת וואלט געדארפן אויך זיין דער דין אז זי זאל זיין פסול פון תרומה. אמר ליה, האט רב חייא געזאגט צו שמואל, לשויה חללה לא קמיבעיא לי, מיט וועלכן זי ווערט א חללה דאס איז מיר נישט קיין שאלה, דאס ווייס איך זיכער אז דארט קוק איך דביאה היא דמשויה חללה, מיט וועלכן ווערט זי א חללה נאר מיט ביאה דאס האב איך נישט קיין שאלה,

חתונה זאל זי זיין א בתולה, איז אין דעם פאל אז ער האט איר מקדש געווען ווען זי איז נאך נישט געווען קיין בוגרת, אבער בשעת נישואין איז זי שוין א בוגרת, קען ער איר נישט אננעמען. אמר ליה האט אים שמואל געזאגט, הא נמי תניתוה, נישט בלויז לגבי דעם דין פון חללה האט מען געלערנט דעם דין, דא האט מען אויך געלערנט אין א משנה, האט מען געלערנט אירס את האלמנה, א כהן הדיוט מעג דאך נעמען אן אלמנה, האט ער מקדש געווען אן אלמנה ונתמנה להיות כהן גדול, פאר די נישואין איז ער געווארן א כהן גדול, יכניס, מעג ער נעמען, זע איך דאך אז אויף וועלכע זאך איז די קפידא, די קפידא איז אויף די אירוסין, זאגט די גמרא פון דארט איז נישט קיין ראיה, שאני התם דארט איז עפעס אנדערש, דכתיב, עס שטייט יקח אשה. שטייט כי אם בתולה מעמיו יקח אישה, איז דאס ווארט אישה איז איבריג, טו איך זאגן אישה מכל מקום, אז אפילו אויב מען זאגט בשעת נישואין איז זי געווען אן אלמנה, אבער בשעת קידושין איז דאך געווען מותר צו אים, פארוואס ווייל בשעת קידושין איז ער געווען א כהן הדיוט איז גוט. פרעגט די גמרא, הכא נמי דא ביי אונז אויכעט, כתיב אישה, זאג לגבי אונזער דין אישה, אז אישה גייט מען מרבה זיין אויך דעם דין, אז כהן גדול שקידש את הקטנה ובגרה תחתיו זאל איך מרבה זיין פון דעם זעלבן אישה? ענטפערט די גמרא, אחת ולא שתיים, איך קען אראפלערנען פון דעם איין לימוד אבער נישט צוויי, דאס לשון אין גמרא איז אביסעלע שווער, מיר וועלן זיך באלד אויף דעם אפשטעלן. אנדערע מאל שטייט אין גמרא, איך פרעג אזא מין קשיא, זאג איך, הא אפיקתיה, האט דאך שוין אפגעלערנט פון דעם א צווייטן לימוד. פרעגט די גמרא, ומה ראית. פרעגט די גמרא יעצט ומה ראית, פארוואס זאל איך זאגן דעם איבריגן אישה זאל איך גיין מרבה זיין אז אויב ער האט מקדש געווען אן אירס אלמנה ונתמנה להיות כהן גדול קען ער נעמען, אפשר זאל איך זאגן אז דער פסוק גייט מיר מרבה זיין דעם דין א כהן גדול שקידש את הקטנה ובגרה תחתיו, און ממילא ווידער און אויב ווידער דו האסט נישט מער קיין סברה איז דא אמאל א לשון אין גמרא שקולים הן ויבואו שניהם אדער זאל איך ביידע מרבה זיין ענטפערט די גמרא ס'איז א סברה הא אישתני גופה דארטן נאר ווען ער האט מקדש געווען א קטנה און זי איז געווארן א בוגרת איז געווארן נשתנה די גוף. דעריבער איז מער א סברה צו זאגן ס'איז נישט די זעלבע גוף אז ס'איז נישט גוט, אבער והא לא אישתני גופה, דא אבער ביי א אלמנה איז דאך גארנישט נישט געווען אין איר קיין שינוי, ס'איז נאר געווארן די שינוי אין וועמען, די שינוי איז געווען וואס ס'איז געווארן א כהן גדול. אנדערע לערנען פשט אין גמרא אזוי, די גמרא פרעגט טאקע א קשיא, ס'איז דאך דא הכא נמי כתיב אישה, ס'איז דאך דא נאך א פסוק אישה, ענטפערט די גמרא, דעם אנדערן אישה דארף איך האבן, אחת, אז דער כהן גדול מעג נעמען נאר איין פרוי, ולא שתיים, און ער טאר נישט נעמען קיין צוויי פרויען. האב איך נאכגעקוקט, איז טאקע דא א מחלוקת פון רמב"ם מיטן ראב"ד, צי א כהן גדול מעג האבן צוויי פרויען? דער רמב ם זאגט אז דער כהן גדול טאר נישט האבן קיין צוויי פרויען, טאקע ווייל ער לערנט דא פשט אזוי אין גמרא, אישה ולא שתיים, און א סמך אויף דעם איז דאך דא אין יומא, דארט שטייט דאך אז ער קען נאר האבן איין מתקינין לו כהן אחר תחתיו שמא תמות אשתו, איז דאך דא א גאנצע אריכות אין גמרא ער קען נישט האבן קיין צוויי, איז דער ראבד ברענגט א ראיה פון א בפירוש'ן פסוק אין תנך ביי יהוידע'ן שטייט האט געווען א כהן גדול און עס שטייט ביי אים ער האט גענומען צוויי פרויען, זאגט ער אז דאס וואס שטייט דארט אין גמרא אין יומא אז טאר נישט האבן קיין צוויי פרויען דאס איז א דין נאר אויף יום כיפור, זאגט ער פארשטייט זיך ס'איז נישט קיין גלייכע זאך אז ער זאל האבן צוויי פרויען יום כיפור זאל ער נאר גט'ן, נאר ביי יום כיפור איז עס א דין, אבער אזוי איז נישטא קיין איסור, און ער וויל א טייטש דאס וואס שטייט אין גמרא אישה ולא שתיים, ווי רש י לערנט, דער מאירי איז אויך, כ'האב שפעטער געפונען, איז מאריך אין דעם רש י.